מען האלט די גמרא דף עיין ג, מען הייבט אן צוויי שורות פון אונטען עיין בית עמוד ב', זאגט די גמרא תנו רבנן, גר נושא ממזרת דברי רבי יוסי, רבי יוסי האלט אז קהל גרים לא איקרי קהל און מילא א גר מעג חתונה האבן מיט א ממזרת, אין הכי נמי, דאס קינד וועט זיין א ממזר, ווייל מען האט דאך געזען פריער אין די גמרא לא יבא לו בקהל השם לו הלך אחר פסולו, אבער עס איז נישט זיין קיין לאו, ער איז מותר חתונה צו האבן מיט די ממזרת, רבי יהודה אומר גר לא ישא ממזרת, ווייל ווען ס'שטייט לא יבא ממזר בקהל ה' מיינט מען קהל גרים אויך ווייל קהל גרים איקרי קהל. זאגט די גמרא ווייטער אין די ברייתא, אחד גר, אחד עבד משוחרר, וחלל, די אלע דריי זענען מותרים בכהנת, הגם א כהן איז אסור במשוחרר, בגר, ובחללה, חללה ווייל ס'איז א לאו אין די תורה, און משוחרר און גר ווייל ס'איז א ספק זונה, אבער דאס איז דווקא אן איסור פאר א כהן, אבער א כהנת האט נישט די איסור. מאי טעמא דרבי יוסי וואס ער האלט אז א גר איז מותר בממזרת, זאגט די גמרא חמישה קהלי כתיבי, שטייט פינף מאל קהל אין די פרשה פון פסולי יוחסין, ביי ממזר שטייט צוויי מאל, שטייט לא יבא ממזר בקהל השם גם דור עשירי לא יבא לו בקהל השם עד עולם, שטייט לא יבא ביי עמוני ומואבי שטייט לא יבא עמוני בקהל השם און דארטן שטייט אויך דור עשירי לא יבא להם בקהל, און ביי מצרי ואדומי שטייט דור שלישי יבא להם בקהל השם. זאגט רש"י שטייט נאכאמאל א איסור קהל ביי אן אנדערע פלאץ ביי פצוע דכא, אבער דאס רעכנט מען נישט ווייל דאס איז נישט קיין פסול יוחסין. איז מילא זאגט רש"י די חמשה קהלי זענען איבריג, ווייל די תיבה וואלט געקענט שטיין איין קהל און כולל זיין אלע אין די לשון פון איין קהל, ס'וואלט געקענט שטיין זאגט רש"י לא יבוא ממזר ועמוני און מואבי בקהל ה' גם דור עשירי לא יבא להם עד עולם, רש"י שטייט גראדע גם דור עשירי לא יבא להם בקהל, אבער אין די הגהות בן אריה שטייט אן די ווארט בקהל, על כל פנים ס'וואלט געקענט שטיין איין קהל, און נאכדעם ביי מצרי ואדומי וואלט געקענט שטיין דור שלישי יבא להם בכם, נישט יבא להם בקהל. איז מילא פארוואס שטייט אזויפיל מאל קהל? צו דרש'נען, חד לכהנים. וחד ללוויים, איין קהל קומט צו זאגן לא יבא ממזר מיט כהנים, נאך א קהל זיי טארן נישט חתונה האבן מיט לוויים, נאך א קהל וחד לישראלים, ווען ס'וואלט נאר געשטאנען איינס וואלט איך געזאגט דווקא כהנים, לוויים זענען מותר, און וואלט געשטאנען צוויי וואלט איך געזאגט דווקא כהנים לוויים, ישראלים איז מותר, פני יהושע שטעלט זיך, בשלמא הווה מינא אז כהן איז דא א פראבלעם און לוי נישט, קען מען פארשטיין, א כהן האט דאך אסאך אנדערע איסורים וואס סתם א איד האט נישט, א כהן איז דאך אסור בגרושה, בחלוצה, בחללה, איז מילא הוא הדין איז אסור בממזר, אבער איינמאל איך ווייס שוין אז אפילו א לוי איז אסור, פארוואס זאל איך מיינען א ישראל נישט? זאגט די פני יהושע ווייל דא די לשון הפסוק איז לא יבא לו בקהל השם, נישט סתם לא יבא לו בקהל, לא יבא בקהל השם, עס קען זיין איך וואלט געמיינט אז גאנץ שבט לוי איז באזונדער זיי הייסן קהל השם, שטייט והיו לי הלוויים, ישראלים אפשר נישט, מילא האב איך א דריטע פסוק חד לישראלים,

ולא יבוא ממזר ממזר וודאי לא יבוא בקהל השם אבער ממזר ספק יבוא, יעצט לכאורה די דרשה איז פון ממזר נישט פון קהל, זאגט תוספות מען לערנט עס פון קהל ווייל וויבאלד ס'איז דא אין די פסוק שטייט לא יבוא ממזר בקהל השם איז מען מקיש ממזר צו קהל אזוי ווי ביי קהל דרש'נט מען קהל וודאי ולא קהל ספק ממילא הוא הדין דרש'ן איך ממזר וודאי ולא ממזר ספק. על כל פנים האב איך דא א ריבוי אז ממזר איז אסור בכהן, בלוי, בישראל אבער מען זעהט נישט אין ערגעץ אז זאל זיין אסור בגרים איז ממילא קהל גרים לא איקרי קהל, אזוי האלט ר' יוסי, קהל גרים לא איקרי קהל. ר' יהודה, ער זאגט איך האב דא אן איבריגע קהל מרבה צו זיין גרים, ווייל כהנים ולוויים מחד קהל נפקי, איך דארף נישט האבן א באזונדערע קהל איינס פאר כהנים איינס פאר לוויים, איך קען נוצן איין קהל פאר ביידע, ווייל ביידע קומען דאך פון די זעלבע שבט, זאגט רש י אין לקרות קהל אויף חצי שבט, ווען ס'שטייט קהל אויף שבט לוי גייט עס אויף די גאנצע שבט לוי סיי כהנים סיי לוויים, ממילא האב איך איינס וואס איז איבריג מרבה צו זיין גרים, דאס איז איין מהלך פון ווי איך ווייס קהל גרים איקרי קהל לויט רבי יהודה. איבעית אימא זאגט די גמרא נאך א תירוץ, קען זיין הכא נמי תרי קהלי נינהו, לעולם כהנים לוויים האבן טאקע צוויי באזונדערע קהלים און זיי דארפן צוויי באזונדערע פסוקים. איי ווי האב איך די איבריגע קהל, ווייל ממזר בשתוקי שתוקי בישראל מחד קהל נפקי איך קען עס ארויסלערנען פון איין פסוק, שטייט לא יבוא ממזר בקהל השם. דרשן איך אז ממזר מיינט ממזר ודאי, און קהל השם איז קהל ודאי, ממזר ודאי היא דלא יבוי און קהל ודאי הוא ממזר ספק יבוי, וקהל ודאי היא דלא יבוי הוא בקהל ספק יבוי, מילא האב איך איבריג די צווייטע קהל איבריג צו זאגן אז גר עיקרי קהל יבוי סיי מיט נאך א תירוץ אז הני נמי תרי קהל הנני איך דארף האבן צוויי קהל צו לערנען אז אז שתוקי איז מותר בממזר און שתוקי מותר בישראל. איי ווי האב איך די דרשה אז קהל גרים איקרי קהל? איך לערן עס פון א צווייטע פסוק האט נישט קיין שום שייכות דא מיט ממזר, א פסוק וואס שטייט ביי הבאת נסכים און די קרבנות, וטעמיה דרבי יהודה מהכא, שטייט אין פסוק הקהל חוקה אחת לכם ולגר הגר. און די ווארט דארטן הקהל איז איבריג, וואס דארף שטיין הקהל? ווי קומט עס דארטן אריין? נאר צו קומט צו לערנען הקהל חוקה אחת לכם ולגר, אז גר הייסט קהל, איז פון דארטן ווייסט רבי יהודה אז קהל גרים איקרי קהל, רבי יוסי זאגט ער חוקה אחת הפסיק הענין. אז וויבאלד שטייט הקהל חוקה אחת לכם ולגר, צווישן הקהל און גר שטייט די ווארט חוקה אחת, דאס איז שוין מפסיק אז איך קען נישט לערנען אז הקהל גייט אויף גרים ממילא האב איך נישט קיין מקור אז קהל גרים איקרי קהל. יעצט רש י ברענגט דא אראפ אויף די איבעית אימא, זאגט רש י אז איך דארף טאקע האבן איבעית אימא הני תרי קהלי נינהו, און עס איז נישטא קיין עקסטרע פסוק, ווייל אן די עקסטרע פסוק וואלט איך נישט געזאגט אז דווקא ממזר וודאי לא יבוא אבער ספק ממזר יבוא, ניין איך וואלט געזאגט אז אפילו ספק ממזר איז אויך לא יבוא, פארוואס? זאגט רש י הוה אמרינן ככל שאר ספיקי איסור אז ממזר ספק איז נישט אנדערש פון אנדערע ספיקי איסור, על הוודאי ווען ס'דא א וודאי איסור איז דא אזהרת וודאי ללקות עליו, ס'דא א לאו מיט אן אזהרה און ס'דא מלקות, און אויף א ספק איז דא אזהרת ספק, על כל פנים ס'איז דא אן איסור, איז דער רשבא מדייק אין רש י זעהט מען אז א ספק איז אסור מדאורייתא, אז איך וואלט געזאגט אז די תורה איז מזהיר אויף א ספק איסור, ס'איז דאך דא א ידוע'דיגע מחלוקת ראשונים רמב ם און רשב א, אונז פסק'ענען דאך ספק דאורייתא לחומרא, דער רמב ם זאגט ס'איז נאר מדרבנן לחומרא, מדאורייתא ספק מן התורה לקולא, די רשבא לערנט ספק דאורייתא לחומרא איז מן התורה. זאגט די רשבא אין די אין די רשי זעהט מען אויך אזוי אז ער האט געהאלטן ספק דאורייתא לחומרא מן התורה ווייל ער זאגט מיר אז אין די פסוק וואלט איך געזאגט אז ספק ממזר איז אסור מדאורייתא. יעצט די רשבא פרעגט טאקע א קשיא אויפן רמב ם, וויאזוי קען ער זאגן אז ספק דאורייתא מן התורה וואלט געווען לקולא? טאמער מן התורה איז לקולא, וואס דארף איך האבן א פסוק מרבה צו זיין אז ממזר ודאי לא יבא בקהל ה', אבער ספק ממזר יבוא? וואס דארף איך האבן א פסוק? ספק ממזר זיכער יבוא, מדאורייתא איז דאך לקולא. אלא מאי, זעה איך אז ספק דאורייתא לחומרא מן התורה, דארף איך האבן א באזונדערע לימוד אז ניין, אז ס'איז טאקע מותר. דער רמב ם אליין אין די תשובה זאגט, דאס איז די מקור אז ספק דאורייתא לחומרא איז מן התורה לקולא. פון דעם וואס ס'שטייט דא אז ספק ממזר יבוא, זעה איך אז א ספק דאורייתא מן התורה איז לקולא. אויף די רשבא'ס קשיא איז דא א תירוץ פאר אסאך תירוצים אין די אחרונים איינע פון די תירוצים איז אז מען דארף האבן א ג אין הכי נמי לעולם קען מען לערנען ווי די רמב ם אז ספק דאורייתא מן התורה איז טאקע לקולא איי וואס דארף איך האבן א פסוק מיקל זיין ממזר ספק כ'דארף א פסוק מיקל זיין אז א ספק ממזר איז מותר חתונה האבן מיט צוויי פרויען א ישראלית און א ממזרת די זעלבע צייט, לכאורה דאס איז א תרתי דסתרי, אין הכי נמי איך האלט ספק מן התורה ספק דאורייתא מן התורה לקולא, אבער שוין, קען איך חתונה האבן מיט א ממזרת און איך וועל גיין לקולא אז דאס איז א ממזר, אדער איך קען חתונה האבן מיט א ישראלית מיט גיין לקולא זאגן אז עס איז א ישראל, אבער די זעלבע צייט חתונה האבן סיי מיט א ישראלית און סיי מיט א ממזרת, ממה נפשך איז ער א ישראל אדער איז ער א ממזר, איינער פון די צוויי איז ער אסור. אויף דעם האב איך א באזונדערע לימוד אז אפילו בכהאי גוונא איז ממזר ספק איז מותר. וואס איז טאקע די פשט זאגט רבי אלחנן ווייל ווען איך וואלט נאר געלערנט ספק דאורייתא לקולא איז די פשט איך בין איך ווייס נישט איך בין תולה לקולא טאמער מ'האט חתונה געהאט מיט א ממזרת בין איך תולה לקולא טאמער מ'האט חתונה געהאט מיט א ישראלית בין איך תולה לקולא אבער תרתי דסתרי איז נישט שייך ווייל וועלכע וועג בין איך תולה אדער די וועג אדער די וועג מה שאין כן נאך ס'דא גזירת הכתוב איז די פשט ס'נישט מכח ספק אז איך גיי לקולא נאר ס'איז אויסגע'פסק'נט בתורת וודאי אז אין הלכות איסור ממזר א ממזר ספק איז מותר בוודאות און מותר סיי בישראל און סיי בממזר. זאגט די גמרא ווייטער עס איז געשטאנען אז אח אין די ברייתא איז געשטאנען ווייטער אחד גר ואחד עבד משוחרר וחלל אלע דריי מותרים בכהנת א כהנת האט נישט די איסורים וואס א כהן האט מסייע ליה לרב דאמר רב יהודה אמר רב לא הוזהרו כשרות להנשא לפסולים די פסולים וואס זענען פסולי כהונה איז דווקא אויף כהנים זכרים נישט אויף כהנים נקבות. דרש רבי זירא במחוזא. מחוזא איז געווען א פלאץ וואס האט געוואוינט דארטן אסאך גרים, האט רבי זירא דארטן גע'דרשנ'ט א דרשה ברבים, ער האט געזאגט גר מותר בממזרת ווייל ער האט געהאלטן אזוי ווי רבי יוסי קהל גרים לא איקרי קהל ממילא מותר בממזרת, רגמוהו כולי עלמא באתרוגייהו, די גאנצע ציבור דארטן האט אים באווארפן מיט זייערע אתרוגים, ווייל זיי האבן עס גענומען פאר א געוואלדיגע בזיון, זיי זענען דאך געווען רובם גרים, און דא זאגט ער אז קהל גרים לא איקרי קהל. אין די מקנה שטייט וואס עפעס מיט די אתרוגים, זאגט ער ווייל די די ג' מינים, די הדס, די ערבה מיט די לולב, איז מרמז אויף כהנים לוויים וישראלים, און די אתרוג אויף די גרים, וואס שטייט באזונדער, אבער על כל פנים מען האלט עס צוזאמען, איז מילא איז א ראיה אז ס'איז איקרי קהל, וועגן דעם איז מען געווארפן די אתרוגים. על כל פנים, אמר רבא האט רבא געזאגט מי איכא דדרש מילתא כהאי בדוכתא דשכיחי גיורי, וואס האט דיר איינגעפאלן צו דרש'ן אזא דרשה ברבים אין א פלאץ וואו ס'איז דארטן דא גרים האסט געמיינט זאלן עס אננעמען לייכט? איז רבא געגאנגען, ער האט טאקע געוואלט באשטעטיגן די מעשה, למעשה איז רבי זירא גערעכט געווען על פי הלכה, איז רבא דאך געווען די מרא דאתרא פון מחוזא, דרש רבא במחוזא כדי ס'זאל זיי נישט שטערן האט ער מקדים געווען נאך א פסק, גר מותר בכהנת. אזוי ווי מ'האט דאך געזאגט פריער לא הוזהרו כשרות להנשא לפסולים. זיי זענען דאך געווען זייער צופרידן צו הערן אז א גר איז אזוי ווי א ישראל, א כהנת קען חתונה האבן מיט א גר. טענוהו בשיראי, מ'האט אים אנגעלאדענט מיט שיינע בגדים. הדר דרש, און נאכדעם ער האט שוין געזאגט די די פסק האט ער געגעבן די צווייטע פסק, גר מותר בממזרת. אמרו ליה האט מען געזאגט צו אים צו רבא אפסידתא לקמייתא, האסט מפסיד געווען דיין גאנצע דיין גאנצע יחוס, ביז יעצט איז מען געווען צופרידן מיט דיר, האסט געזאגט אז גר איז איז מותר בכהנת, אבער יעצט האסטו געזאגט אז מותר בממזרת, האסטו פארלוירן די גאנצע קרעדיט, אמר להו וואס ווילסטו, איך טוה ענק א טובה, דטבא לכו עבדי לכו איך טוה וואס וואס איז גוט פאר ענק זאלט עטס טוהן, איך גיב אייך א ברירה, אי בעי מהכא נסיב אי בעי מהכא נסיב, עטס קענטס זיך אויסוועלן פרויען פון ווי עטס ווילטס, אדער כהנות אדער ממזרות.

און די משנה איז מבאר אז א שתיקי קען נישט חתונה האבן מיט א ישראל. אמר רבא דבר תורה שתיקי כשר, מדאורייתא א שתיקי איז טאקע כשר, ער קען חתונה האבן מיט א ישראל נישט דא קיין שום פראבלעם. מאי טעמא? וואס האט מען דא מורא? א שתיקי די פשט מען ווייסט ווער די מאמע איז, מען ווייסט נישט ווער די טאטע איז, וואס האסטו מורא? דו האסט מורא אז היות איך ווייס נישט ווער די טאטע איז, קען זיין דאס קינד איז א ממזר ער זאל נישט קענען חתונה האבן מיט א ישראל. פארוואס זאל ער זיין א ממזר? מ'רעדט דאך דא וועגן א אישה פנויה, ממילא ווען ס'וואלט געווען א אשת איש, שוין, איז יעדער מענטש וואס איז בא עליה מאכט אים א ממזר, חוץ די טאטע. אבער טאמער ס'איז א פנויה, און סתם א מענטש איז בועל א פנויה, דאס קינד נישט קיין ממזר. וויאזוי ווערט ער א ממזר? טאמער א קרוב האט איר בועל געווען, ממילא איז דא א חייבי כריתות איז די וולד ממזר, אדער א ממזר האט איר בועל געווען, הלך אחר פסולן, די קענט אויך זיין א ממזר. אבער ממזרים און קרובים דאך א מיעוט אין די וועלט. איז דאס זאגט די גמרא, דבר תורה שתוקי כשר, מאי טעמא, רוב כשרים אצלה, רוב מענער וואס איז מעגליך אז זיי האבען איר בועל געווען וואלטען געווען כשר מיט איר. נאר א מיעוט איז פסולים אצלה, די פאר קרובים. אדער די ממזרים, אפילו א גוי איז נישט קיין פסול זאגט רש"י, ווייל אונז פסק'ן דאך עבד ועובד כוכבים הבא על בת ישראל, הוולד כשר איז נישט קיין וולד ממזר, ס'איז א פגום אבער ס'איז נישט קיין ממזר, איז ממילא ס'איז סך הכל א חשש פון א מיעוט אז אפשר פונקט א ממזר אדער א קרוב בעלה, און לאמיר יעצט טראכטן אפילו אויפן צד אז די טאטע איז געווען א קרוב אדער א ממזר. על כל פנים אפילו אויף יענע צד. אי אזלי אינהו לגבה, טאמער די בועל איז געקומען דארטען ווי זי וואוינט און האט איר בועל געווען, קומט אויס די בועל איז געקומען מעלמא, מעלמא איז געקומען פון רוב העולם, אונז האמער דאך א כלל, כל דפריש מרובא פריש, איינער וואס גייט ארויס פון א מצב פון רוב, גייט מען בתר רוב, היות אונז זאגן רוב זענען נישט קרובים, רוב זענען נישט קיין ממזרים, דארף מען ווייטער אננעמען אז די בועל איז נישט געווען פון די וואס מאכן א ממזר, מאי אמרת, וואס איז די צד אז ס'זאל זיין א ספק, דילמא אזלה איהי לגביה, קען זיין זי איז געגאנגען צו די בועל, און די בועל איז געבליבן ביי זיך אין פלאץ, אויב אזוי גיי איך נישט בתר רוב, ווייל איך האב א כלל אז ווען די ספק האט זיך נישט אוועק גערוקט פון פלאץ הוה ליה קבוע, וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי, נו, איז אויב אזוי קומט אויס לכל היותר איז עס א ספק ממזר. די אמת איז די ראשונים פרעגן א קשיא פארוואס איז עס א ספק, ס'זאל זיין רוב אז עס איז כשר, ווייל קודם כל האסטו א סברה פון רוב, טאמער די בועל איז געקומען צו איר, דעמאלטס גיי איך זיכער בתר רוב עלמא, און אפילו זי איז געגאנגען צו די בועל איז מחצה על מחצה, איז קומט אויס ס'איז דא רוב צדדים להיתר. על כל פנים זאגט די גמרא לכל היותר איז עס א ספק, מחצה על מחצה. אויב אזוי. זאגט די גמרא עס איז נישט קיין פראבלעם מן התורה ווייל והתורה אמרה לא יבוא ממזר, ממזר ודאי הוא דלא יבוא, הא ממזר ספק יבוא, און די גמרא פירט דאך שוין די סיפא פון די פסוק בקהל ודאי הוא דלא יבוא בקהל ספק יבוא, על כל פנים א אפענע פסוק אז א ממזר ספק איז מותר לבוא בקהל השם איז מדאורייתא נישט דא קיין פראבלעם, איז אויב אזוי מה טעם אמרו שתוקי פסול, פארוואס טאקע שטייט אין די משנה אז א שתוקי טאר נישט חתונה האבן מיט א ישראל? זאגט די גמרא עס איז א גזירה, וואס איז די גזירה? אונז ווייס מיר נישט ווער די שטוקי'ס טאטע איז, ער גייט גיין חתונה האבן מיט א בת ישראל, קען זיין די טאטע פון זיין כלה איז גאר זיין טאטע, און די טאטע פון די מיידל האט בועל געווען זיין מאמע ווען זי איז געווען א פנויה ביאת זנות און ער געבוירן, קומט אויס דאס איז זיין שוועסטער, גזירה שמא ישא אחותו מאביו, קען זיין אז טאמער ער גייט חתונה האבן מיט א ישראלית איז זי אחותו מאביו. פרעגט די גמרא טאמער ביסט חושש אזא חשש, אלא מעתה, שתוקי איז אסור מיט א ישראל, אבער שתוקי מיט א שתוקית איז נישט דא קיין איסור, פארוואס? אלא מעתה שתוקי שתוקית אויכעט לא ישא, שמא ישא אחותו מאביו, אפילו ער האט חתונה מיט א שתוקית זאל אויך זיין א חשש, ווייל די שתוקית מיט וועמען ער האט חתונה קען זיין אז איר טאטע איז די זעלבע מענטש פון, איר טאטע און זיין טאטע איז איין מענטש, ס'איז די זעלבע מענטש. און אזוי ווי איר טאטע האט בועל געווען איר מאמע בזנות און וועגן דעם איז זי א שתוקית האט ער אויך בועל געווען זיין מאמע בזנות און וועגן דעם איז ער א שתוקי. זאגט די גמרא כל כי הני מזנו ואזלי מען גייט חושש זיין אז די מענטש האט האט געמאכט אלע שתוקים דא אין שטאט האט איז איין מענטש מזנה געווען מיט אלע די פרויען? ס'איז נישט מסתבר. זאגט די גמרא אבער על כל פנים בת שתוקית לא ישא, דאך איז א שתוקי מעג חתונה האבן מיט א טאכטער פון א שתוקית, פארוואס זאל איך חושש זיין בת שתוקית, דא האב איך נישט די די זאך אז היתכן איינער איז געגאנגען מזנה געווען מיט יעדער, ניין די בת שתוקית קען זיין איר מאמע האט חתונה געהאט בהיתר, ווייל א שתוקית איז דאך מותר חתונה צו האבן מיט א גר למשל, טאמער איך האלט קהל גרים איקרי קהל, קען זי חתונה האבן מיט א גר, איז קען זיין אז די טאטע פון די בת שתוקית וואס האט חתונה געהאט מיט די שתוקית, ער האט חתונה געהאט באיסור, ער האט נישט מזנה געווען מיט די מאמע פון די מיידל, אבער על כל פנים איינמאל האט ער יא מזנה געווען מיט די מאמע פון די חתן, קומט אויס ווייטער אז ס'איז א שוועסטער, א ברודער און א שוועסטער, בת שתוקית לא ישא שמא ישא אחותו מאביו, אלא מאי וואס מוזטו זאגען, לא שכיחא. די רשי האט צוויי פשטים אבער די צווייטע פשט זאגט רשי איז די עיקר אז לא שכיחא מיינט אז די גאנצע מציאות פון א שתוקי איז נישט קיין שכיח'דיגע זאך איז האבן מיר דאך א כלל מילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן מען דארף נישט מאכן קיין גזירות ביי א שתוקי ווייל ס'איז א מילתא דלא שכיחא נו אויב איך מאך נישט קיין גזירה ביי א שתוקי וואס האט חתונה מיט א בת שתוקית הכא נמי לא שכיחא זאל איך נישט מאכן קיין גזירה פון א שתוקי וואס האט חתונה מיט א בת ישראל איז ווייטער פארוואס איז דאס אסור מדאורייתא איז מותר ווייל ספק ממזר מותר און מדרבנן גיי איך נישט גוזר זיין אטו ישא אחותו איז וואס איז די פראבלעם אלא מעלה עשו ביוחסין סתם א דרבנן'דיגע חומרא אלס די ענין פון יחוס זאל זיין בטהרה האט מען נישט געוואלט אז מען זאל חתונה האבן מיט א שתוקי, ווייל סוף כל סוף איז מען נישט קלאר די יחוס, מילא האט מען גע'אסר'ט מדרבנן. זאגט רבא נאך א מימרא ואמר רבא דבר תורה אסופי כשר, די משנה האט געשטאנען וואס איז אסופי, אסופי איז א קינד וואס מען ווייסט נישט ווער די טאטע איז און ווער די מאמע איז, מען האט געפונען א קינד אין די גאס און מען האט נישט קיין מושג נישט די טאטע נישט די מאמע, אין די משנה שטייט אז אסופי טאר נישט חתונה האבן מיט א ישראל, זאגט די גמרא אמר רבא דבר תורה אסופי כשר, ווייל וואס האסטו מורא אז די אסופי איז א ממזר, דאס הייסט האסט מורא אז די מאמע איז געווען א אשת איש וואס האט מזנה געווען, איז פארוואס האט זי אים ארויס געווארפן, מאי טעמא, אשת איש בבעלה תולה, אן אשת איש וואס איז מזנה גייט נישט אוועק ווארפן דאס קינד פאר בזיונות, זי דארף נישט האבן קיין בזיונות, זי קען פארקויפן פאר מענטשן אז דער קינד איז געבוירן פון איר מאן, זי ווייסט די אמת אבער קיינער ווייסט נישט די אמת, איז ממילא איז סתם אזוי אשת איש שנבעלה וואלט נישט געדארפט אוועק ווארפן די קינד, איז מאי טעמא אשת איש בבעלה תולה, מאי איכא וואס איז די חשש, ס'איז דא א מיעוט ארוסות. ס'דא אבער ארוסות, אן ארוסה וואס וועט האבען א קינד זי וועט זיך יא שעמען, ווייל זי וויל דאך נישט זאגען ס'קומט פון בעלה, זי איז דאך נישט געוואוינט מיט בעלה, ס'איז דאך נאר ארוסה, און ממילא וועט יעדער וויסען אז ס'איז אשת איש שזינתה, איז דארטען דא א סברא זי זאל אוועק ווארפען דאס קינד, איז ממילא האסטו א מיעוט אז קען זיין דאס איז געווען א קינד וואס איז געבוירן צו אן ארוסה און ס'איז טאקע א ממזר וועגן דעם האט די מאמע אוועק געווארפן, אדער ס'קען זיין די מאמע טאקע געווען א אשת איש, אבער ס'איז דא א מיעוט שהלך בעליהם למדינת הים, קען זיין איר מאן איז שוין געווען א יאר צייט אין מדינת הים, קען זי נישט תולה זיין אז דאס קינד באלאנגט צו די בעל ווייל זי וואוינט דאך נישט מיט די בעל פאר די לעצטע יאר, איז דארטן אויך דא א חשש אז די מאמע האט אוועק געווארפן די קינד און די קינד איז א ממזר. אבער מאידך גיסא כיוון דאיכא פנויה, ס'איז דאך דא א צד אז די מאמע פון די קינד איז געווען א פנויה, און וועגן דעם האט זי אוועקגעווארפן די קינד ווייל זי האט נישט וועמען צו תולה זיין, אבער א פנויה איז נישט קיין ממזר, ווייל א ישראל הבא על הפנויה איז נישט קיין ממזר, ואיכא נמי, ס'איז דא אפילו ס'איז געווען א אשת איש, א חתונה געהאטע פרוי, און דאס קינד איז געווען א כשר קינד, ס'איז געווען באמת איר קינד, איי פארוואס האט זי אים אוועקגעווארפן, ס'איז דא א מיעוט וואס מחמת רעבון הוו, ואיכא נמי דמחמת רעבון, ס'איז דא מענטשן וואס האבן, ס'איז געווען א הונגער, זענען געווען ארעמע מענטשן, נישט געקענט געבן צו עסן פאר די קינד, האט מען אוועקגעווארפן די קינד, איז ממילא די צוויי צדדים טאמער ס'קומט פון א פנויה אדער מחמת רעבון, איז דאס א כשר קינד. איז ממילא הווה פלגא פלגא, האסט סך הכל א ספק. און טאמער ס'איז א ספק איז דאס נישט אסור, התורה אמרה לא יבא ממזר בקהל השם, ממזר ודאי הוא דלא יבא, הא ממזר ספק יבא, בקהל ודאי הוא דלא יבא, הא בקהל ספק יבא, איז ממילא אלץ חשש ממזר איז נישט מער פון א ספק, און א ספק ממזר איז מותר, איז פארוואס שטייט אין די משנה אז ס'איז אסור, מה טעם אמרו אסופי פסול? זאגט די גמרא אזוי ווי מ'האט געזאגט פריער, די חשש איז מ'ווייסט נישט ווער די טאטע איז, שמא ישא אחותו מאביו, ער גייט חתונה האבן מיט א בת ישראל, קען זיין די שווער זיינע איז זיין טאטע. פרעגט די גמ' זאגט רש י אגב פארוואס איז מען חושש שמא ישא אחותו מאביו דא רעדט מען ער גייט דא רעדט מען אן אסופי איז ער ווייסט נישט ווער די מאמע איז אויך נישט איז וואס איז ער חושש אז די שווער איז זיין טאטע פארוואס קען מען נישט חושש זיין אז די שוויגער איז זיין מאמע זאגט רש י דאחותו מאמו ליכא למיחש כיוון דמכירין את חמותו שהיא בחזקת כשרה לא מספקינן לה במזנה לומר שהוא היה בנה והשליכתו די מאמע איז א אנגעזעהנע פרוי, די שוויגער, וואס עפעס זאל מען חושש זיין אז ס'איז זיין מאמע וואס האט מזנה געווען האט אים אוועקגעווארפן, פרעגט די מהרש א, און די שווער האט נישט קיין חזקה? די שווער ביסטו יא חושש אז ס'איז געווען זיין טאטע, ער האט אמאל מזנה געווען און געהאט די יונגל, און נאכדעם האט ער חתונה געהאט מיט א צווייטע. וואס עפעס האט די פרוי מער חזקת כשרות ווי די מאמע? זאגט די מהרש"א, ווייל ס'איז מער מסתבר אז די מאמע האט א חזקת כשרות ווי די טאטע, ווייל א מאמע, טאמער זי איז געווען זיין מאמע איז די פשט אז זי איז געווען טראגעדיג און ממילא די הריון איז נארמאל ניכר, איז אסאך שווערער צו באהאלטן די זאך, מה שאין כן א איש, קיינער וועט נישט וויסן צו יא צו ניין, איז ממילא מער מסתבר חושש זיין אז די טאטע האט מזנה געווען ווי די מאמע האט מזנה געווען, פני יהושע שטייט אז בנוגע די מאמע איז דא א חזקת כשרות, ווייל זי איז דאך מותר צו וואוינען מיט די בעל, מען איז נישט חושש די מאמע האט מזנה געווען, איז ממילא אויפן מאמע איז אויסגע'פסק'נט א חזקת כשרות, מה שאין כן די טאטע האט קיינמאל נישט אויסגע'פסק'נט א חזקת כשרות, ווייל אפילו האט יא מזנה געווען איז ער מותר באשתו. איז ממילא זאגט די גמרא אז די חשש איז אז שמא ישא אחותו מאביו, פרעגט די גמרא אויב אזוי אלא מעתה אסופי אסופית לא ישא, אסופי זאל זיין אסור אפילו מיט אן אסופית, די זעלבע חשש, א דאפלטע חשש, שמא ישא אחותו בין מאביו בין מאמו, ער האט דאך נישט קיין מושג ווער די כלה איז, זי איז אויך אן אסופי, עס קען זיין די זעלבע פארפאלק האבן געהאט צוויי קינדער, זיי האבן געהאט צוויי קינדער, די די חתן מיט די כלה זענען ברודער און שוועסטער, זאגט די גמרא עס איז נישט מסתבר כל הני שדי ואזלי, וואס מיינסטו אז אלע קינדער וואס זיי האבן געהאט האבן זיי אוועקגעווארפן, אז אלע אסופים זאל זיין קינדער פון איין פרוי, נישט מסתבר, זאגט רש"י עס איז אויך נישט קיין ספק, מען זאל מען זאל מען זאל מספק זיין אפשר זענען זיי ביידע קינדער פון איין טאטע אבער פון צוויי מאמעס, אזוי ווי די גמרא האט געזאגט פריער, דו מיינסט אז ער האט מזנה געווען מיט אלע פרויען דא, אויך נישט מסתבר. זאגט די גמרא פיין, אבער בת אסופי לא ישא, פארוואס מעג אן אסופי חתונה מיט בת אסופי, זאל מען חושש זיין אז די בת אסופי שמא ישא אחותו, אז די טאטע פון די בת אסופי וואס האט חתונה געהאט יעצט בהיתר, ווייל ער האט חתונה געהאט מיט אן אסופי בהיתר, לאמיר זאגן עס איז געווען א גר וואס האט חתונה געהאט מיט אן אסופי, אבער קען זיין ער האט אמאל מזנה געווען און דאס איז זיין טאטע ממילא איז עס זיין שוועסטער. פארוואס בין איך נישט חושש אסופי זאל זיין אסור בבת אסופי? אלא מאי לא שכיח, ווייל די גאנצע מציאות פון אסופי נישט קיין דבר מצוי און דבר שאינו שכיח לא גזרו, הכא נמי לא שכיח, פארוואס זאל מען אסר'ן אסופי מיט א בת ישראל אויב אסופי איז לא שכיח? אלא נאר די זעלבע זאך ווי פריער, עס איז טאקע נישט דא קיין שום איסור מעיקר הדין, מעלה עשו ביוחסין, חכמים האבן געוואלט מאכן א מעלה ביוחסין אז כלל ישראל זאל זיין ריין, האט מען געזאגט אן אסופי וויבאלד ס'איז דא א ספק אין די כשרות זאל ער נישט חתונה האבן א ישראלי זאל נישט חתונה האבן מיט אים. אמר רבא בר רב הונא, די דין פון אסופי אז אסופי דארף מען חושש זיין די פסול און ממילא זאל ער נישט חתונה האבן מיט א ישראל, ס'איז דא אופנים וואס ס'איז בחזקת אז ס'איז נישט קיין פסול, למשל, מצאו מהול, מען טרעפט דאס קינד אן אסופי, מען טרעפט א קינד אין די גאס, מען האט נישט קיין מושג ווער די עלטערן זענען, אבער א גע'מל'עטע קינד, אין בו משום אסופי. זאגט רש י, וואס עפעס, טאמער איז נישט קיין כשר קינד וואלט די מאמע קיינמאל נישט מטריח געווען צו מל'ע זיין די קינד, מוז זיין אז א כשר קינד. איי פארוואס האט זי אים אוועקגעווארפן? עס איז געווען שני רעבון און א הונגער האט מען אים אוועקגעווארפן. נאך א פאל, משלטי הדמיה, אין בו משום אסופי זאגט רש י, טאמער די איברים פון די קינד זענען געווען מתוקן, ווען נארמאל דורך די לידה, דורך די טלטול הלידה גייען די ביינער ארויס פון פלאץ און די מיילדת געווענליך מאכט דאס קינד גלייך, איז ממילא ווען ס'וואלט נישט געווען, ווען ס'וואלט געווען א כשר קינד פארשטיי איך אז די מאמע האט זיך געמוטשעט מאכן זיכער מתקן צו זיין דאס קינד, אבער טאמער סיי וואס סיי ס'איז א פסול קינד וואלט זי נישט מטריח געווען מתקן צו זיין דאס קינד, ווייל זי פלאנט אים דאך ארויסצואווארפן, און מוז זיין אז ס'איז טאקע געווען א כשר קינד, זי האט אים פשוט ארויסגעווארפן ווייל זי האט נישט געהאט וואס צו עסן. נאך א פשט זאגט רש י, משלטי הדמיה מיינט האט גרויסע איברים, ממילא דאס איז אויך א סימן אז די מאמע האט נישט מזנה געווען, ווייל טאמער די מאמע האט מזנה געווען איז די פשט אז זי האט געהאט איינמאל א ביאה מיט איינער און דאס קינד איז געבוירן פון די ביאה, אבער די גמרא זאגט אז די ג' חדשים אחרונים פון די ימי הריון איז תשמיש איז יפה לוולד, דאס מאכט דאס קינד, די איברים זאלן זיין גרויס און שיין, איז טאמער דאס קינד איז געבוירן ווי ס'זעט אויס אינגאנצן געזונט און נארמאל, איז א ראיה אז ס'איז געווען אסאך תשמיש דארטן, ממילא איז מסתבר אז זי האט געוואוינט מיט די מאן, נישט סתם ס'איז געווען א בזנות. ווייטער זאגט די גמרא, טאמער דאס קינד איז שייף משחא, איז אנגעשמירט מיט שמן, אדער מלא כוחלא, האט אזא שיינע אזא מעיקאפ ארום די אויגן, דאס זענען זאכן וואס מען טוט מייפה צו זיין דאס קינד, ווען ס'איז א ממזר וואלט מען נישט מייפה געווען דאס קינד. אדער רמי חומרי, זאגט רש י, עפעס קשרים וואס הענגט ס'איז געווען מיט געהאנגען א געוויסע עשבים לרפואה אויף דאס קינד'ס האלז, איז נאכאמאל וואלט נישט מטריח געווען מרפא צו זיין דאס קינד ווען ס'איז א קינד וואס מ'וויל אוועק ווארפן, אדער תלי פיתקא ותלי קמיעא, ס'הענגט א קמיע פון א כתב אדער א קמיע פון פארשידענע תבלין, אין אלע די פעלער אין בו משום אסופי ווייל מ'זעהט אז די מאמע האט זיך אפגעגעבן מיט די קינד. תלי בדיקלי מ'האט געפונען דאס קינד הענגט פון א בוים פון א דקל בוים. אי מטיא ליה חיה, טאמער ס'איז געווען נידריג אויף די בוים א חיה קען עס דערגרייכן, יש בו משום אסופי ווייל די מאמע איז נישט אנגעגאנגען היטן דאס קינד זי האט אים געלאזט במקום חיות ממילא זעהט מען זי האט אים געוואלט אוועק ווארפן איז דא א חשש פון א פסול. אבער טאמער אם לאו, איז ער געווען הויעך אויפן בוים ווי א חיה קען אים נישט אנרירן, אין בו משום אסופי, מ'זעהט די מאמע האט אים משמר געווען. טאמער דאס קינד הענגט פון א בוים וואס הייסט זרדתא, און די בוים איז סמיכא למתא ס'איז געווען נאנט צו די שטאט. איז דעמאלטס יש בו משום אסופי, זאגט רשי אפילו ס'איז געווען הויעך במקום שאין חיות, אבער די עצם זיין אויף אזא בוים וואס איז סמוך לעיר, שטייט אין גמרא פסחים אז אזא בוים איז פול מיט לכל הפחות זעכציג מזיקים שדים אונטער די בוים, ממילא זעט מען די מאמע איז נישט אנגעגאנגען די געזונט פון די קינד. אבער טאמער ואם לאו, טאמער ס'איז נישט נאנט צו די שטאט, און ס'איז הויעך, אין בו משום אסופי. בי כנישתא סמיכתא למתא, מ'האט געפונען דאס קינד אין א בית כנסת וואס איז נאנט צו די שטאט, ושכיחי ביה רבים, אסאך מענטשן דרייען זיך דארטן, מילא איז א אפגעהיטענע פלאץ, אין בו משום אסופי. ואם לאו, ס'איז געווען. רחוק מן העיר ולא שכיחי ביה רבים איז דא א מקום מזיקים, ס'איז א מקום מסוכן, דעמאלטס יש בו משום אסופי. אמר אמימר, האי פירא דסופלי יש בו משום אסופי, פירא דסופלי זאגט רש"י, דאס איז א חפירה, אזא לאך, ווי מען לייגט דארטן אריין די אלע גרעינים פון די תמרים, ס'זאמלט זיך דארטן אן פאר מאכל בהמה, און דאס איז געווען מחוץ לעיר, און ס'איז א מקום וואס איז שכיחי מזיקים, טאמער מ'האט געפונען די קינד ליגט דארטן אין יענע לאך, זעט מען די מאמע נישט אנגעגאנגען די קינד און ממילא איז ער אן אסופי. טאמער מען טרעפט אים חריפתא דנהרא, מען טרעפט אים אין אזא אין אזא קאסטן אינמיטן די וואסער, דארטן ווי די שיפן פארן, אין בו משום אסופי, ווייל זעט אויס די מאמע האט אים געוואלט לייגן דארטן, זי איז מטריח געווען אריינצולייגן אינמיטן די וואסער כדי אז די שיפן וואס גייען אדורך זאל איינער אים זען און אהיימנעמען. זיי זעט מען זי האט געוואלט היטן אויף אים, אבער טאמער מען טרעפט די קינד ביי פשרי אויף די זייט פון די וואסער דארטן ווי די שיפן גייען נישט, יש בו משום אסופי. טאמער מען האט געפונען די קינד צידי רשות הרבים די זייט ווי ס'איז א מקום משומר, אין בו משום אסופי, מען האט אים געפונען אינמיטן רשות הרבים דארטן ווי די קרונות גייען און מען קען אים צוטרעטן, איז יש בו משום אסופי. אמר רבא, ובשני רעבון טאמער מ'האט אים געפונען א הונגער יאר אין בו משום אסופי דארף מען נישט חושש זיין פאר קיין פסול, פרעגט די גמרא הא דרבא אהייא, אויף וועלכע פאל גייט רבא אילימא ארשות הרבים, מ'האט געפונען די קינד אינמיטן רשות הרבים דארטן ווי מענטשן קענען אים צוטרעטן, און ס'איז שני רעבון, דעמאלט זאגסטו מיר אז מסתם איז עס געווען א כשר קינד, פרעגט די גמרא פארוואס, איידי דשני רעבון קטלא ליה? וואס ווילסטו זאגן? ס'איז א כשר קינד, איי פארוואס האט זי אים משליך געווען? ווייל ס'איז געווען א הונגער. וועגן דעם ווארפט זי אים אינמיטן די גאס אין א מקום מסוכן, גייט זי אים אוועקהארגענען? טאמער ס'איז אינמיטן גאס זעט מען די מאמע גייט איר נישט אן זיין לעבן, מוז זיין ער איז א ממזר. אלא אצידי רשות הרבים. רבא רעדט זיך אז דאס קינד איז געווען באהאלטן אויפן זייט, צידי רשות הרבים. איז ממילא טאמער ס'איז שני רעבון זאגט מען מסתם האט זי אים אוועק געווארפן אלץ די הינגער. פרעגט די גמרא טאמער ס'איז אצידי רשות הרבים מאי איריא שני רעבון וואס דארפסטו אנקומען צו שני רעבון אפילו בלא שני רעבון אפילו סתם א יאר צידי רשות הרבים איז א מקום משומר בין איך חושש אז זי האט קער גענומען פון אים זי האט אים אוועק געלייגט כדי איינער זאל אים טרעפן ווייל זי קען אים פשוט נישט מזין זיין. אלא כי איתמר דרבא אהא דאמר רב יהודה אמר רבי אבא אמר רבי יהודה בר זבדי אמר רב אז ער האט געזאגט כל זמן שבשוק אביו ואמו נאמנים עליו א אסופי כל זמן ער איז נאך אלץ אין די גאס במקום ווי מ'האט אים געלייגט פאר איינער האט אים אהיים גענומען און ס'קומט עפעס א מאן אדער א פרוי און זיי זאגן איך בין די טאטע איך בין די מאמע האבן זיי נאמנות אז זיי זענען טאקע די עלטערן. איינמאל ס'איז נאסף מן השוק, מ'האט אים שוין אהיים גענומען, און ס'איז שוין יצא קול אסופי, איז דעמאלטס אין נאמנים עליו. מאי טעמא, אמר רבא, הואיל ויצא עליו שם אסופי איינמאל איז שוין געגאנגען א קול אז דאס איז אן אסופי, האבן זיי שוין מער נישט קיין נאמנות, מ'דארף האבן צוויי עדים מעיד זיין ווער ער איז. אויף דעם זאגט רבא, ואמר רבא, טאמער ס'איז שני רעבון, איז דעמאלטס אף על פי שנאסף מן השוק, איז נאך אלץ אביו ואמו נאמנים עליו, דא האבן זיי נאך אלץ א נאמנות אפילו לאחר שנאסף, פשוט פשט, ווייל וויבאלד ס'איז שני רעבון קען איך זאגן אז ער האט געווארט, ער האט געוואלט מאכן זיכער איינער נעמט אים אהיים און גיבט אים צו עסן, נאכדעם האט ער זיך פארגעשטעלט ווער ער איז, אז ער איז די טאטע אדער זי איז די מאמע. ממילא דארף מען נישט חושש זיין אפילו נאך ס'איז נאסף מן השוק, אבער רשי זאגט אן אנדערע פשט, רשי זאגט אז טאמער ס'איז שני רעבון, וואס דעמאלטס איז הרבה נשלכין, אסאך מענטשן ווארפן דעמאלטס אוועק די קינדער, האבן די חכמים נישט געוואלט פסל'ן, נארמאל זאגן די חכמים איינמאל ער איז נאסף מן השוק און ס'איז יצא קול אסופי קען מען שוין נישט כשר'ן דאס קינד אן עדים, אבער בשני רעבון איז דאך אזויפיל קינדער וואס זאלן זיין אזא מצב, האט מען נישט געוואלט פסל'ן אזויפיל קינדער מחמת יציאת קול, ממילא טאמער ס'קומט א איש ואשה און זאגן עס איז זייער קינד, זענען זיי נאמן אפילו לאחר שנאסף מן השוק. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב חסדא, שלשה נאמנים לאלתר, ס'איז דא דריי מענטשן וואס האבן נאמנות, אבער די נאמנות איז מוגבל אין זמן, ס'איז נאר תיכף איז דא א נאמנות און שפעטער נישט, אלו הן, אסופי, חיה, ופוטרת חברותיה, אסופי, הא דאמרן, אז ווען איז א טאטע אדער א מאמע נאמן צו זאגן זה בני, דווקא כל זמן עס איז נאכנישט נאסף מן השוק, איינמאל עס איז נאסף מן השוק איז שוין נישט דא די נאמנות. חיה, מיינט מען א מיילדת, דתניא, חיה נאמנת לומר זה יצא ראשון וזה יצא שני, א חיה האט געבוירן א פרוי צוויי קינדער, האט געהאט צווילינג, איז די חיה איז באגלייבט צו זאגן וועלכע יצא ראשונה צו וויסן וועלכע איז די בכור. במה דברים אמורים שלא יצתה וחזרה. דאס איז דווקא טאמער זי איז נישט ארויסגעגאנגען און צוריקגעקומען אינצווישן. זי האט מעיד געווען פאר זי איז ארויסגעגאנגען, דעמאלטס גלייבט מען איר אז זי געדענקט נאך, איינמאל זי איז ארויסגעגאנגען זאגט מען אז זי געדענקט שוין נישט, זי כאפט נישט וועלכע איז וועלכע. אבל יצתה וחזרה אינה נאמנת. רבי אליעזר אומר, הוחזקה על עומדה נאמנת ואם לאו אינה נאמנת, זי איז נאר נאמן כל זמן זי שטייט אויפן פלאץ, פרעגט די גמרא מאי בינייהו? זאגט די גמרא, איכא בינייהו דאהדר אפה לויט די ערשטע מאן דאמר, אפילו זי האט זיך אויסגעדרייט די פנים האט זי נאך אלץ נאמנות כל זמן זי איז נישט ארויסגעגאנגען פון צימער, לויט די צווייטע שיטה, אפילו זי איז געבליבען אין די צימער אבער זי האט זיך אויסגעדרייט די פנים פון די קינדער, זאגט מען אז ווען זי דרייט זיך צוריק די פנים קען זי שוין נישט מכיר זיין וועלכע איז געווען ראשונה און וועלכע איז געווען שניה, איז אויך די נאמנות איז מוגבל פאר א קליינע זמן. די דריטע, פותרת חברותיה מאי היא דתנן? שלש נשים שהיו ישנות במיטה אחת, דריי פרויען זענען געשלאפן אין איין בעט, און די גמרא נדה זעצט עס איין אז ס'איז געווען משולבות ודבוקות זו בזו זענען געווען אזוי צוגעקלעבט איינע צו די צווייטע, ונמצא דם אחת מהם, תחת אחת מהם, מ'האט געפונען א כתם פון דם אונטער איינע פון די דריי מ'ווייסט נישט פון וועלכע, כולן טמאות, מספק זענען זיי אלע טמא, ווייל קען זיין ס'איז געקומען פון יעדע איינע פון זיי, מ'ווייסט נישט וועלכע. טאמער בדקה אחת מהם ונמצאת טמאה, איינע פון זיי האט זיך געמאכט א בדיקה, און זי האט געזען אז זי איז טמא נדה, אויב אזוי נעם איך אן אז די כתם איז געקומען פון איר, היא טמאה וכולן טהורות. אמר רב חסדא, דאס וואס איך זאג אז די בדיקה איז מגלה אז די כתם קומט פון איר, דאס איז דווקא אז די בדיקה איז געווען תיכף, שבדקה עצמה כשיעור וסת, רש"י זאגט די שיעור וסת מיינט אז די עד בדיקה איז געלעגן ממש אויפן פענסטער לעבן די בעט, און זי האט נאר געדארפט געבן א כאפ די בדיקה און מאכן די כאפן די עד און מאכן א בדיקה, טאמער ס'איז געטון אזוי שנעל, דעמאלטס איז דאס א הוכחה אז די כתם איז פון איר, טאמער די בדיקה איז געווען שפעטער, איז דאס שוין נישט קיין ראיה, איז על כל פנים זעהט מען דא דרײַ אופנים ווי די נאמנות איז מוגבל אין א זמן קצר. תני רבנן, נאמנת חי' לומר זה כהן וזה לוי זה נתין וזה ממזר, רש"י זאגט דא רעדט זיך אז פיר פרויען אשת כהן אשת לוי אשת נתין אשת ממזר זענען געווען אין איין צימער אלע האבן זיי געבוירן אין די זעלבע צייט, און אונז ווייסט מען נישט וועלכע קינד איז געבוירן צו וועלכע מאמע, און ממילא ס'איז דא א ספק יעדע קינד, קען זיין דאס איז די קינד פון די ממזר, וועט די קינד זיין א ממזר, איז די חיה די מיילדת איז נאמן צו זאגן ניין די קינד איז געקומען פון די כהנת, פון די אשת כהן, דער איז געקומען פון די אשת ממזר, וכו'. זאגט די גמרא. במה דברים אמורים אז די חי' איז נאמן? קודם כל וואס דארף מען סתם אזוי פארשטיין? וואס איז די נאמנות פון א חי'? מהיכי תיתי ווי טרעפט מען אז א עד אחד איז נאמן אפילו נניח א עד אחד איז א אשה? איז די ר"ן זאגט אין הכי נמי ס'איז א דרבנן'דיגע דין ווייל ס'איז כמעט אי אפשר בענין אחר, וויאזוי וועט מען וויסן? אפאר פרויען גיבן געבוירן אין איין צימער איז דאך נאר די חי' וואס ווייסט וואס טוט זיך דארט, איז ממילא וויבאלד ס'איז אי אפשר בענין אחר האבן די חכמים סומך געווען אויף איר. חזון איש טענה'ט וויבאלד ס'איז נאר א דרבנן'דיגע שאלה, וואס איז העכסטנס די גרעסטע פראבלעם? קען זיין די קינד וואס זי זאגט איז א קינד פון די כהן פון די כהן אפשר איז עס באמת געווען א קינד פון די ממזר איז וואס אונז ווייסט מען נישט זיכער ס'איז א ספק אונז האב מיר דאך געזעהן פריער ממזר ודאי אמר רחמנא ולא ספק ממזר מעיקר הדין מדאורייתא א ספק ממזר איז מותר לבוא בקהל און די גאנצע איסור איז נאר א איסור דרבנן מעלה עשו ביוחסין אויב אזוי זאגט דער חזון איש הימנוהו רבנן בדרבנן. זאגט די גמרא במה דברים אמורים אז א חיה איז נאמן שלא קרא עליה שם ערער, אז קיינער האט נישט מערער געווען, רש"י לערנט קיינער האט נישט מערער געווען אויפן וולד צו זאגן זה בנה של אשת ממזר, דער רמב"ם לערנט קיינער האט נישט מערער געווען אויף די חיה צו זאגן אז זי איז נישט קיין נאמנ'דיגע פרוי. פרעגט די גמרא דאס איז נאר ווען ס'איז דא אן ערער דעמאלטס אבל קרא עליה ערער אינה נאמנת איז די חיה נישט נאמן ערער דמאי פרעגט די גמרא ווער האט דא געמאכט די ערער אילימא ערער חד איין עד איז געקומען און האט געמאכט א ערער והאמר רבי יוחנן אין ערער פחות משניים אלא ערער תרי צוויי מענטשן האבן מערער געווען צוויי עדים זאגן אז דאס איז א בן ממזר ווי רשי לערנט דעמאלטס גלייבט מען נישט די פרוי לכאורה איז דאס פשוט אויב ס'איז דא צוויי עדים וואס איז די חידוש די עיקר חידוש איז אז דווקא צוויי אבער איינס איז נישט קיין פראבלעם. איבעית אימא לעולם אימא לך ערער חד קען אויך שטערן דא די אשה'ס נאמנות. איי וכי אמר רבי יוחנן אין ערער פחות משניים, הני מילי היכא דאיתא חזקה דכשרות, טאמער ס'איז דא א חזקת כשרות דעמאלטס זאג איך אז ערער דחד האט נישט קיין כח. אבל היכא דליכא חזקה דכשרות ווי משל ווי דא, קיין איינער פון די קינדער האט נישט געהאט קיין חזקת כשרות אז ער איז א כשר'ע קינד, פון די תחילת תולדתם האט מען נישט געוויסט ווער איז ווער, איז באופן וואס איז נישט דא קיין חזקת כשרות, ערער דחד העלפט אויך, און ממילא הערט מען נישט צו וואס די חיה זאגט. נאך איין גמרא זאגט די גמרא, נאמן בעל מקח לומר לזה מכרתי לזה אין מכרתי, ס'איז דא צוויי מענטשן קריגן זיך יעדער זאגט איך בין דער וואס האט געקויפט די חפץ פון די מוכר, און די מוכר האט א נאמנות צו זאגן צו דעם האב איך עס יא פארקויפט און צו דעם נישט, במה דברים אמורים בזמן שמקחו בידו, כל זמן די מקח ליגט נאך אלץ ביי אים אין האנט, ער האט עס נישט איבערגעגעבן פאר די קונה, וויבאלד די מקח ליגט ביי אים זאגט רש"י האט ער אן אחריות צו געדענקען וועלכע די אמת'ע קונה, ווייל טאמער ער מאכט א טעות און ער זאגט אז איך האב עס פארקויפט צו שמעון, און אויף אן אמת האט ער עס פארקויפט צו ראובן, קומט אויס ער איז חוזר פון די מקח וואס ער האט אפגעמאכט מיט ראובן, און יעצט גיט ער עס צו שמעון, קומט אים א מי שפרע, איז ממילא וויבאלד ער איז בכלל א חשש פון א מי שפרע, געדענקט ער גוט צו מאכן זיכער ער זאל נישט באקומען א מי שפרע, אבער איינמאל ס'איז שוין נישט בידו, אבל אין מקחו בידו אינו נאמן, איינמאל די מקח גייט ארויס פון זיין האנט, זאגט רש"י לאו עליה רמיא. ער מוז נישט געדענקען, ס'ליגט נישט אויף אים קיין חיוב ער מוז געדענקען ווייל ער איז שוין פטור פון א מי שפרע, איז ממילא גלייבט מען אים שוין נישט, פרעגט די גמרא וואס הייסט אפילו ס'איז שוין נישט בידו, אבער וניחזי זוזי ממאן נקט, זאל מען זעהן, די גמרא האט יעצט געהאלטן אז ער האט נאר באקומען געלט פון איינער פון די צוויי, יעדער איינער טענה'ט ער האט עס געקויפט אבער מציאות האט נאר איינער געצאלט געלט, נו איז אויב אזוי טאמער ער האט נאר באקומען געלט פון איינער פון די צוויי, אוודאי געדענקט ער וועלכער האט אים געגעבן די געלט פארוואס זאל מען אים נישט גלייבן, זאגט די גמרא לא צריכא דנקט מתרוייהו ער האט באקומען געלט פון ביידע, ואמר און ער זאגט חד מדעתאי וחד בעל כרחי, איינער האט מיר געגעבן געלט ווייל אונז האבן אפגעמאכט צו פארקויפן, די אנדערע האט מיר בעל כרחי געווארפן די געלט, ער וויל עס בעל כרחי, איך האב נישט געוואלט פארקויפן. ולא ידיע הי מדעתא והי לא מדעתא, אונז האבן נישט געוואוסט וועלכע איז דער וואס האט עס געגעבן מדעתו און ער איז די אמת'ע קונה, און וועלכעס איז געווען בעל כרחי, און מען מוז אנקומען צו די נאמנות פון די מוכר, איז אויף דעם זאג איך, ער איז נאמן כל זמן ס'איז בידו, ווייל דעמאלטס האט ער א חוב צו געדענקען כדי נישט צו באקומען א מי שפרע, אבער איינמאל ס'איז שוין איין מקח בידו, ליגט נישט אויף אים א חוב צו געדענקען, ממילא האט ער שוין מער נישט קיין נאמנות.